וואס איז די מעלה די המשכה שלמעלה ווערט נמשך דורך עבודה דווקא? סאו מען זאגט תפילה למשה, משה תפילה און משה איז א עשיר, דאס הייסט אז משה האט ביי משה האט מאיר געווען די אלע דרגות הכי נעלות, אויכעט די דרגות זענען וואס זענען בכלל נישט בשייכות צו עולמות, און ער האט געוואלט אויפטון אז ביי אידן זאל אויכעט מאיר זיין דער מדריגה, אז אין ספירת המלכות אין וועלט זאל מאיר זיין די מדריגות, וואס בשעת אין ספירת המלכות, דאס הייסט אין שורש ומקור העולם, וועט מאיר זיין די העכסטע דרגה איז די דרגה פון די עצם האור שלמעלה משייכות לעולם און עס וועט יעמאלט איז נישט שייכות דארטן א ענין פון חורבן מצד עצם האור וואס דאס איז א אור וואס איז בתכלית בלי גבול בתכלית נישט שייכות דארטן א ענין פון סילוק און חורבן. די שאלה איז וויבאלד אז משה רבינו האט געהאט דער ענין ביי אים האט מאיר געווען דעם ענין פון עצם האור האט ער געקענט ממשיך זיין דעם אור ממעלה למטה ער זאל אדער ער זאל נמשך ווערן דורך משה רבינו אין וועלט, וואס האט געדארפט זיין תפילה למשה, משה האט עס אויפגעטון דווקא על ידי תפילה, נישט מצד די המשכה מלמעלה למטה נאר דווקא על ידי תפילה, ווייל די הדגשה פון תפילה דאס איז עבודת האדם, איז דער רבי רעדט דא א ביאור, א צווייטער ביאור, וואס איז די מעלה אז די המשכה ווערט נמשך דווקא דורך עבודת האדם מלמטה למעלה, עס איז נישט נאר אז די מעלה פון עבודת האדם איז אז דורך דעם ווערט דער מטה מער מתאחד מיטן אור, נאר עס איז א מעלה אז עס איז אן אנדערע סארט המשכה. ווייל דער זעלבער ענין בשעת ס'איז נמשך שלא על ידי עבודה ס'איז נמשך ווייל ווייל דער ענין מצד עצמו איז מאיר די מעלה מצד עצמו שטייט אין א התפשטות שטייט אין א התגלות יעמאלט איז דער המשכה אין א נידריגער אופן מה שאין כן בשעת די המשכה ווערט אויפגעטאן דורך די עבודת האדם איז אז דער מענטש האט געהארעוועט און מצד דעם האט ער האט ער אויפגעמאנט כביכול ער האט ארויסגעברענגט ער האט ממשיך געווען דער גילוי איז דווקא אין דעם אופן איז דער המשכה א העכערע המשכה. איז דער רבי רעדט מיר האלטן איצטער מסביר זיין דעם ענין דער רבי רעדט אין סעיף ט' און יו"ד, סעיף ט' זאגט ער די נקודה אז אלץ איז באשאפן געווארן בשביל ישראל. וואס דערפאר איז דער איז דער סיי וואס זאגט מען בנוגע צו די גאנצע בריאה, דער וועלט איז באשאפן געווארן בשביל ישראל, וואס דערפאר איז די וועלט באשאפן געווארן באופן של חסר, בכדי אז דער מענטש זאל זיין א שותף להקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, און על דרך זה בנוגע צו ספירת המלכות, די דרגות אין אלוקות האבן א שייכות צו עולמות, און על דרך זה אפילו דער עצם האור וואס האט נישט קיין שייכות מיט עולמות, איז אף על פי כן ווי ער איז אויכעט דער אור איז נמשך געווארן אלץ עס איז נמשך געווארן ברצון, מצד דעם אייבערשטן אליין דארף דארף גארנישט נישט מאיר זיין, עס דארף נישט נמשך ווערן, דאס וואס עס איז נמשך געווארן די דרגה פון עצם האור איז ווייל עס איז אלץ מצד די כוונה פון דער עבודה פון אידן בשביל ישראל בשביל התורה, איז דערפאר דער המשכה פון עצם האור אויכעט על ידי ישראל. דער טעם פארוואס המשכת עצם האור איז דווקא דורך אידן איז ווייל די ווייל די כוונה איז אלץ בשביל ישראל. אבער לפי דער דער רבי מסביר פארוואס עס איז ווי עס קומט אויס, וואס קומט ארויס לפי דער ביאור, דער רבי זאגט דארטן אז דאס וואס מלכות בכדי עס זאל מהווה זיין א יש האט געדארפט נצמצם ווערן, איז בכדי אז דער מענטש זאל זיין א שותף להקדוש ברוך הוא אויכעט אין דעם אין דעם מילוי פון ספירת המלכות, פונקט אזוי ווי דער וועלט איז באשאפן געווארן, די כוונה פון בריאה איז געווען אז דער מענטש זאל ווערן א שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, דורך דעם וואס ער מאכט איבער וועלט, ער ווערט א שותף אין דער בריאת העולם, איז על דרך זה די מלכות וואס ער איז דער מקור המהווה העולמות,

ס'האט דעם אייבערשטן כביכול געקענט זיין אז עס זאל מאיר זיין דער אור אין ספירת המלכות און אף על פי כן זאל ווערן א יש. דאס וואס איז געווען א צמצום איז אלץ מצד די בשביל ישראל. ס'הייסט אז דאס וואס דורך חיצוניות איז מלכות אויסגעשטעלט געווארן אין אזא מין סארט אופן אז גילוי איז א סתירה צו וועלט אבער בפנימיות איז דאס בשביל ישראל בשביל התורה. אז אוודאי דער סדר איז אז בכדי צו מהווה זיין א נברא דארף זיין דווקא א העלם, דארף זיין א חיסרון אין מלכות. און אזוי איז טאקע דער סדר ההשתלשלות, אזוי איז טאקע אויסגעשטעלט געווארן דער סדר, אבער דער פנימיות פון דעם איז, ווייל די כוונה איז אז א איד זאל דווקא משלים זיין די ספירת המלכות. לפי זה זאגט דער רבי אויך לגבי דעם מים רבים תר"ס, אז דאס וואס די כללות הגילויים שלמעלה ווערן אויסגעשטעלט אין א ציור פון ממלא כל עלמין סובב כל עלמין און עצמות אור אין סוף, איז דאס נישט ווייל אזוי איז דער ענין, דאס איז דער פנימיות ענין, אז דער גילוי, אז דער אייבערשטער ווערט נתגלה אין די דריי אופנים.

יא יא ס'ווי דאס מאכט אין סעיף י' זאגט דער רבי אויכעט לאמיר זען וואס דער רבי איז ממשיך אין סעיף י' ויש לומר זאגט ער אז דאס איז איצט דער רבי רעדט פאנאנדער מער בפרטיות דאס האט ער גערעדט שוין אין סעיף ח' סעיף ח' זאגט ער נאר דער נקודה אז די אלע אורות די המשכה פון אלע עניינים דלמעלה איז דער כוונה פארוואס איז ער נמשך געווארן איז אלץ בשביל האדם אויב אזוי זאגט דער רבי לייגט דער רבי צו נאך א פרט ויש לומר דהטעם בפנימיות הענינים על זה שהמשכת וגילוי ג' ענינים דממלא וסובב ועצמות אור אין סוף הוא על ידי ג' אהבות בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך ווי פריער זאגט ער דער טעם פארוואס איז נמשך געווארן די פארוואס איז פאראן בכלל די דריי ענינים פון עצמות אור אין סוף סובב וממלא איז איז מיט איז די פנימיות הענין איז מצד דעם ווייל א איד זאל האבן אהבת השם מיט די דריי אופנים.

וואס איז טאקע אויסגעשטעלט געווארן דעם סדר אז די גילוי פון אלע עניינים איז דורך עבודת האדם? דאס איז די שאלה. וואס איז דער טעם אין פנימיות העניינים? דאס איז וואס איז דער טעם דאס די כוונה פנימית כביכול מצד מצד דעם אייבערשטנ'ס כוונה מצד די פנימיות העניינים פארוואס איז דאס אז ווי ווערט נמשך בגילוי ווי ווערט ווי ווערט נתגלה די אלע עניינים אין אלוקות איז דאס דורך דער עבודת האדם? הטעם בזה הוא כי הכוונה מכל הגילויים היא בכדי שעל ידם תהיה אחר כך בריאת העולם. די כוונה בכלל, פארוואס איז בכלל נמשך געווארן די אלע גילויים, איז בכדי אז דורך זיי זאל ווערן שפעטער בריאת העולם. דער רבי איז דא נישט מסביר, אבער בפשטות דאס וואס איז דא די ענין פון מלכות, דאס וואס דאס וואס איז פארהאן די דרגות וואס האבן א שייכות צו וועלט, איז דאס כ דאס פארשטייט מען בפשטות פארוואס אז די ענינים פארוואס איז נמשך געווארן דעם ענין איז בכדי ס'זאל דורך דעם זיין דורך דעם זיין התהוות העולם, מלכות איז דאך דיבור, בכדי עס זאל ווערן דעם ענין פון בריאת העולם האט עס געדארפט זיין דעם ענין פון ספירת המלכות דעם ענין פון דעם ענין פון דעם ענין פון דיבור אלוקות דעם ענין פון השפעה אל הזולת דאס פארשטייט מען פארוואס איז נמשך געווארן ספירת המלכות בכדי עס זאל זיין דעם ענין פון לאנהגא בהון עלמין עשר ספירות איז אויכעט לאנהגא בהון עלמין אבער דער ענין פון עצם האור דאס איז נמשך געווארן ווייל דער ענין פון עצם האור דאס איז נישט קיין אור וואס איז פארבונדען מיט בריאת העולם איז דאס איז אן אור ווי דער רבי זאגט פריער דאס איז אן אור וואס דער צמצום האט בכלל נישט פועל געווען אויף דער אור דאס איז דער אור וואס דארט אין אים מאיר דעם אייבערשטנ'ס בלי גבול ווי ער איז בעצם. מן פון עצם אור דער התגלות אלוקות מצד עצמו, נישט ווי ער ווערט א מקור צו עפעס אנדערש, נישט ווי ער ווערט א מקור לבריאה. איז דער רבי זאגט דא אז די כוונה פון דאס וואס איז נמשך געווארן אלע גילויים איז בכדי אז דורך זיי זאל זיין בריאת העולם, הגם אז די דרגה פון עצם אור איז נישט קיין איז נישט קיין מרכיב אין דעם ענין פון בריאת העולם, לכאורה, בפשטות, ספירת המלכות אז דאס איז דער מקור הבריאה, אפילו העכערע ספירות, די ענין פון עשר ספירות, איז דורך דעם וואס דער אייבערשטער איז כביכול נתלבש געווארן און נצטייר געווארן א ציור פון עשר ספירות, איז דורך דעם נמשך געווארן אין וועלט אויכעט א ציור פון די עשר כוחות וואס א מענטש האט. אבער די ענין פון עצם אור, דאס איז דארטן וואס איז מאיר דעם תכלית הבלי גבול פון אלוקות, דאס איז א ענין לכאורה וואס ברענגט זיך נישט ארויס אין בריאה, איז ער העכער אינגאנצן פון גדר הבריאה, און ער איז נישט משתתף כביכול אין ענין פון התהוות העולמות. אבער דאס רעדט דער רבי אין אנדערע מאמרים.

איז דער רבי מסביר אין אנדערע מאמרים פארוואס אז ס'וואלט נישט געווען דעם ענין פון עצם אור וואלט אויך דעם ענין פון ספירת המלכות מיט עשר ספירות אויך געווען נישט נישט נישט אין אן אנדערע אופן. בכדי אז דער דאס דאס הייסט אז אויך די המשכה פון עצם אור איז אויך נוגע צו דעם ענין פון בריאת העולמות. בכדי אז ספירת המלכות זאל שטיין ווי ער איז היינט. און על דרך זה די עשר ספירות איז דורך דעם דווקא ווייל זיי זענען נמשך פריער ווערן זיי פריער ווערט נמשך עצם האור און דערנאך דורך א צמצום ווערט נמשך די ענינים. אויב ס'וואלט נישט געווען עצם האור וואלט די ספירת המלכות געווען באופן אחר. אויך פארבונדן מיט בריאת העולם. ס'איז נמשך אבער ס'איז א המשכה, ס'איז נישט קיין בריאה. ס'איז א המשכה. און א מלמעלה איז אלץ א המשכה ברצון.

דער רבי ברענגט דארט די לשון המדרש, כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריך תיקון. ס'איז אלץ באשאפן געווארן אין אופן של חיסרון, דאס הייסט אז דער וועלט איז באשאפן געווארן באופן בלתי מושלם, פארוואס? כמו שבריאת העולם היתה באופן שכל הענינים שבו יתתקנו על ידי עבודת האדם, ווייל די כוונה איז אז דער מענטש זאל זיי מתקן זיין, דער מענטש זאל משלים זיין יעדער זאך, נישט אז דער אייבערשטער האט באשאפן א געגרייטער זאך, די גאנצע כוונה איז געווען אז דער מענטש זאל זיין א שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. איז דערפאר די וועלט באשאפן געווארן אין א וועג וואס עס פעלט עפעס ביי זיי און דער מענטש דארף עס משלים זיין. וואס איז די גאל? פארוואס דארף דאס דער מענטש מתקן זיין בכדי שעל ידי זה יהיה האדם שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? זאגט דער רבי על דרך זה וויבאלד אז אלע גילויים דלמעלה ווערן אויכעט נמשך צוליב בריאת העולם איז פונקט אזוי ווי בריאת העולם אליין איז דער כוונה איז אז דער מענטש זאל זיין א שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית על דרך זה מעשה בראשית הייבט זיך נישט אן מיט דעם וואס ס'ווערט א וועלט מעשה בראשית הייבט זיך אן פון

בכדי אז דער מענטש זאל עס מתקן זיין, דער מענטש זאל עס משלים זיין. איז ועל דרך זה בנוגע לגילויים דלמעלה, שהתהוותם והמשכתם היתה באופן שהגילוי שלהם יהיה על ידי עבודת האדם. אז זיי זענען פונקט אזוי ווי דער וועלט איז באשאפן געווארן אין א וועג וואס דער שלימות פון יעדער זאך איז דווקא דורך דעם וואס דער מענטש איז זיי משלים, על דרך זה גילויים, אלע גילויים שלמעלה, די העכסטע גילויים וואס האבן נישט קיין שייכות לכאורה צו בריאה. באמת אבער, איז דאס וואס איז נמשך געווארן די עניינים איז אלץ בכדי שעל ידם תהיה אחר כך בריאת העולם, איז על דרך זה בנוגע צו זיי, זענען זיי נ, זענען זיי ג, התהוותם, ס'איז נישט נתהווה געווארן, ס'איז נישט קיין נבראים, די אורות שלמעלה דאס איז א ענין פון המשכה, אבער זייער המשכה איז געווען אין א אופן אז זיי זענען אפהענגיג כביכול אין עבודת האדם, זענען נישט קיין שלמים בפני עצמם, הי' סב, המשכתם היתה באופן שהגילוי שלהם יהי' על ידי עבודת האדם. דער רבי לייגט צו אין די הערה ש שהוא התיקון שלהם. ס'הייסט, ס'איז נישט.

קומט שעיקר עבודת האדם הוא אהבת השם, איצטערט זאגט לייגט דער רבי צו נאך א ווארט, פארוואס פארוואס דאס איז בכלל א ביאור אז אז די המשכה און די גילוי פון אלע די עניינים איז דווקא דורך עבודת האדם, איצטערט זאגט ער פארוואס דווקא דורך אהבת השם, דורך די כללות די כללות הגילויים שלמעלה ווערן נמשך און ווערן נתגלה דורך די ענינים פון אהבת השם.

דאס גייט דער רבי שפעטער דאס אפטייטשן וואס עס איז דורך דעם וואס די עניינים ווערן נמשך דורך עבודת האדם איז נישט נאר ווען זיי קומען צו לשלימותם נאר עס ווערט אז זיי ווערן העכער ווי זיי זענען מצד עצמם עס איז נישט זאגט זאגט כל מה ש אלץ וואס דער אייבערשטער האט באשאפן איז צריך תיקון און דער תיקון איז אז מען איז משלים דער זאך איז באשאפן געווארן באופן אז עס פעלט אים עפעס, און מען האט אים משלים געווען. דער רבי לייגט צו נאכמער, דורך דעם וואס די עניינים שלמעלה ווערן נמשך, זיי ווערן נתגלה דורך עבודת האדם, איז דורך דעם ווערן זיי העכער ווי זיי זענען מצד עצמם, דורך דעם איז מען מגלה אין זיי וואס זייער כוונה איז. מיט דעם וואס א מענטש.

מען זאגט אז אויך די די גילוי אלוקות איז אלס איז נישט נאר וואס זיי זענען נמשך געווארן בשביל ישראל עס איז עס איז זיי זענען אויסגעשטעלט געווארן לויט דער ציור פון א אידן כביכול זאגט ער גם על סובב דאס וואס דער אייבישטער איז בלי גבול איז זאגט דאס וואס דאס איז דער עשר ספירות דאס דער ציור פון עשר ספירות איז דאס וואס איז דא דער ציור פון עשר נישט ווייל מצד אלוקות כביכול

שטייען זיי נישט בגלוי אין וועלט, ס'איז דא עפעס א געוויסע כביכול הגבלה אין זיי, לפועל לייכטן זיי נישט אין וועלט. און וואו ברענגט זיך ארויס דעם שלימות הבלי גבול פון דעם אור, דאס איז דורך דעם וואס דער מענטש איז זיי מגלה אין וועלט. ס'איז דער עצם האור, דער רבי זאגט פריער אז לגבי דער עצם האור איז נישטא קיין צמצום, ס'איז מצד דעם עצם האור קען ער מאיר זיין אין וועלט, לפועל שטייט ער נישט בגלוי אין וועלט, און נאר דורך אידן קען ער נמשך ווערן אין וועלט. ס'איז נישט גלאט אזוי, ווייל דער מצד דער עצם האור כביכול קען נישט מאיר זיין אין וועלט סיידן א איד איז אים ממשיך. מ'דארף עס פארשטיין ווי עס איז לפועל, דער עצם האור איז בלי גבול בתכלית, און דער צמצום האט נישט מעלים געווען אויף אים, און במילא נישטא נישטא אזוי ווי קודם קודם הבריאה קודם שאל פארן צמצום כביכול איז דער אור מאיר געווען בגלוי במקום החלל, און מצד דעם אור דער צמצום האט גארנישט נישט פועל געווען, לפועל אבער לייכט ער נישט אין וועלט.

און ער איז נישט נישט ווייל ער איז מוגבל דערפאר איז ער נישט מער, ער איז נישט מער ווייל א איד דארף דווקא דארף מען ממשיך זיין, אבער לפעול ממש קען ער נישט מער זיין און וויל, דאס איז א ענין פון תיקון וואס דער ער אן דעם פעלט עס. דאס איז וואס א חידוש, דער עצם ענין אז דער מענטש זאל זיין א שותף אין מעשה בראשית, דאס איז פרעגט די לעצטע מאל אויכעט, אבער אז דער מענטש זאל זיין א שותף אויכעט אין גילויים שלמעלה, דאס איז נישט א זאך וואס שטייט אין אנדערע ערטער, דאס טייטשט ער אפ דא, דאס איז נישט א. פשטות אלוקות איז דא דערצו דער התגלות פון אלוקות און דערנאך איז פאראן דער מקור הבריאה און דער מענטש זאל זיין א שותף אין דעם ענין הבריאה נישט נישט מתקן זיין דעם ענין פון אור אין סוף וואס איז העכער פון דעם ענין הצמצום און מתקן זיין ספירת המלכות דאס איז יא איז עס זאגט דער רבי אזוי וזהו תפילה למשה זאגט דעם ש א 65

מענטש סתם וועט זיך מתבונן אין די ענינים פון אלוקות, אדער אין מחשבת האדם בענינים דלמעלה, רעדט נישט די ענינים פון אהבת השם דווקא, א מענטש איז זיך מתבונן אין ענינים פון אלוקות, דורך דעם אליין וואס ער איז זיך מתבונן אין די ענינים פון אלוקות פועלט ער א עילוי אין די ענינים אליין. פונקט אזוי בשעת א מענטש עסט לשם שמים, א מענטש איז מקיים א מצוה מיט א דבר מאכל, איז ער מעלה די דבר מאכל, דבר מאכל פארשטייט מען, דבר מאכל מצד עצמו איז א בעל חי,

דער עבודת האדם איז מושרש טיפער פון די ענינים דלמעלה. און בשעת די ענינים דלמעלה העלפן ארויס א מענטשן ווערן זיי נתעלה, פונקט אזוי ווי דער דבר מאכל כביכול ווערט נתעלה צו א העכערע ארט, איז די גילויים האבן ארויסגעהאלפן א מענטשן, אז זיי זענען געווארן א חלק פון א מענטשן זענען זיי געווארן א חלק פונעם פנימיות הכוונה. אה. זאגט ער ויש לומר. דהעליה בענינים דלמעלה על ידי שנמשכים על ידי עבודת האדם, עס איז דער רבי וויל מסביר זיין און מצד דעם וואס שטייט אין ליקוטי דיבורים, דער רבי וויל דאך מסביר זיין דארט אין דער אין דער מאמר פארוואס דארף זיין די המשכה דווקא על ידי עבודה, תפילה למשה, וואס שטערט די ענין ווערט נמשך מלמעלה למטה, דער רבי מסביר דורך דעם וואס דער זאך ווערט נמשך על ידי עבודה איז דער המשכה א העכערע המשכה, דאס איז דאך די דאס וויל דער רבי צופירן, אויב דער המשכה איז מלמעלה למטה איז דאס א נידריגערע המשכה, דורך דעם וואס די המשכה איז דורך עבודת האדם מלמטה למעלה איז די המשכה א העכערע. די שאלה איז אפילו אז דער המשכה איז בדרך מלמעלה למטה, דער פריערדיקער רבי זאגט דאך אין ליקוטי דיבורים, אז בשעת די עניינים דלמעלה העלפן ארויס לעבודת האדם, פועלט עס אן עילוי אין זיי, און בשעת ס'וועט נמשך ווערן מלמעלה די עניינים, די עניינים וועלן נמשך ווערן מלמעלה, לפועל וועט עס זיי צוגעבן א עילוי, א תוספת אין עבודת האדם, מענטש וועט טראכטן וועגן זיי, מתבונן זיין אין זיי, און מיט דעם אליין וועט ווערן א עליה אין זיי, וואס דארף מען האבן דווקא אז דער ענין וועט זאל נמשך ווערן דורך עבודת האדם? ליקוטי דיבורים דארטן איז א ענין זיך מתבונן אין ענינים פון אלוקות, נישט וואס די המשכה ווערט דורך זיין עבודה, ס'איז פאראן די ענינים אין וועלט, ס'איז פאראן די מה גדלו מעשיך הוי', א מענטש טראכט וועגן זיי פועלט ער א עילוי אין די ענינים פון אלוקות כביכול, וואס דארף האבן די גאנצע ענין פון עבודת האדם מלמטה למעלה, איז אויף דעם לייגט די רבי צו ויש לומר דהעליה בענינים דלמעלה על ידי שנמשכים על ידי עבודת האדם היא באופן נעלה יותר. ס'איז, די רבי זאגט דא אז מכיוון שעבודת האדם איז נוגע להמשכת הענינים עצמם, ולא רק שהאדם ישתמש בהם משתמש בהם לעבודת השם. איז ווייזט אויס א ווי ווי ברענגט זיך ארויס אין יענעם אופן די עניינים ווערן נישט נתעלה אין א וועג אז אז זיי אליין זענען שייך צו די מילים אז זיי אליין אז זיי אליין ווערן העכער דער זאך אליין דער זאך מצד עצמו דער מדריגה וואס איז דער מענטש האט עס אויסגענוצט כביכול דער מענטש האט עס גענוצט ס'האט אים געגעבן א תועלת אין זיין עבודה איז דער עליה נישט ווי דער, ס'איז נישט קיין עליה מושלמת אין יענער דרגה, ס'איז נישט קיין שלימות'דיגע, עס זאל מאיר זיין די פנימיות הכוונה אין יענער דרגה, בשלימות איז דאס איז דאס נאך נישט אויפגעטאן געווארן. ווי ווערט נמשך דעם ענין אז אין גילויים דלמעלה זאל מאיר זיין די פנימיות העצמות איז דווקא דורך דעם וואס עס ווערט נמשך דורך עבודת האדם? אוודאי דורך דעם וואס דער מענטש נוצט עס לשם שמים פועלט עס זיכער אן עילוי. אבער דאס ברענגט נישט ארויס ווי די אלע גילויים שלמעלה זיין ווי דאס איז זיי נישט מאחד כביכול מיטן פנימיות הכוונה בשעת די ענינים ווערן נמשך דורך עבודת האדם זיי ווערן אויפגעטון זיי ווערן נמשך זיי ווערן מען טוט אויף זייער מציאות כביכול דורך עבודת האדם מיט דעם ווערן זיי נתאחד מיטן פנימיות הכוונה פונעם אייבערשטן אליין מיט דעם ווערן זיי נתאחד בתכלית וואס מער ס'דא דער מענטש'נס השתתפות אין דעם ענין, וואס מער ברענגט עס ארויס דעם פנימיות הכוונה פון דעם אייבערשטן אליין אין דעם ענין. איז דער ענין אליין שוין דא מן המוכן. איז דער ענין אליין נישט פארבונדן מיט עבודת האדם. דער עבודת האדם איז נאר פארבונדן מיט איין פרט, וואו ליגט פנימיות הכוונה אין עבודת האדם. ברענגט זיך נישט ארויס בתכלית הגילוי דעם ענין פון דעם פנימיות הכוונה פון דעם אייבערשטן, איז דער עליה פעלט אין דער תכלית העליה, דורך דעם וואס דער עבודת האדם, און דאס איז דער יסוד פון וואנעט עס איז נמשך געווארן דעם ענין, דער גאנצער ענין איז אויפגעטאן געווארן דורך עבודה, איז דורך דעם וואס דער מעלה פון עבודה ווערט ווערט נתגלה בתכלית אין אין דעם אופן, אין דעם ענין. וואס? ווי דא אזוי ברענגט זיך דאס ארויס דעם ענין, אט דאס אט דאס איז דער כוונה פנימית, דער ציור פון דער אור מצד עצמו איז בלי גבול, מיט דעם וואס דער מענטש איז ממשיך דעם אור, איז דער אור פאר ווערט נתגלה אין דעם אור ווי ער איז מצד מצד דעם פנימיות הכוונה פון דעם אייבערשטן. מיר באלד זען וואס איז נוגע דא צו דעם ענין. וזה תפלה למשה, זאגט המשכת הגילוי דעצמות אור אין סוף שלמעלה מסובב, זאג, צו פארשטיין דאס איז נישט קיין גרינגע זאכן צו פארשטיין, דאס איז אבער פשוט אויכעט וויסן דעם וויסן פשוט וואס דער רבי זאגט, אויכעט א. איך מיין נישט פשוט וויסן די.

איז נישט נישט דורך עבודה, ביי אים האט מאיר געווען דעם ענין, און ממילא מצד דעם וואס ביי אים איז מאיר דעם ענין, האט ער געהאט בכח ער זאל מאיר זיין אויכעט אין וועלט, מאיר זיין אויכעט ביי אידן, אויכעט מאיר זיין אין ספירת המלכות, אן דעם וואס דער מטה זאל דאס אויפמאנען, דער מטה זאל דאס אויסהארעווען, דער אור זאל מאיר זיין, ווייל מצד דעם ענין פון דער אור שטייט ער בהתגלות. איז אויף דעם זאגט ער ווייל כי על ידי שהמשכת האור היא על ידי תפילה דורך דעם וועט דאס דורך עבודה דווקא עבודת האדם דרך מלמטה למעלה נשלמת הכוונה שבשבילה נאצל האור און דארט ווערט דער השלמת הכוונה צוליב וואס דער אור איז נשלם ס'איז מיט דעם קומט דער אור צו צו וואס צו וואס זיין צוועק איז. צו וואס זיין וואס זיין כוונה איז, ווייל דאס איז נעשה בו עליה מיתוסף בהבלי גבול שלו. מיט דעם ווערט ער אן אנדער אור. עס הייסט עה, זי ע זאגט מען זאגט מען בנוגע צו א דבר מאכל גשמי. אויב דער מאכל ס'דא א שטיקל עסן. ס'איין אופן קוקן אויף דער מאכל. ס'איז ס'איז א מאכל. אדער ס'איז א היכי תמצא אז דער מענטש זאל דינען דעם אייבערשטן. אויב דער מאכל איז אויב דער מאכל סתם אזוי א מאכל דאס האט עס א חשיבות וואס עסן האט. מה שאין כן אויב דער מאכל איז א היכי תמצא אין דינען אייבערשטן, דער גאנצער מציאות פון דער מאכל איז זיין א הכשר צו עבודת השם, איז קריגט ער דער איכות פון דער מצוה, ווערט ער אנדערש אינגאנצן, על דרך זה, בשעת דער אור שלמעלה ווערט נמשך בדרך מלמעלה למטה, איז דאס א אור בלי גבול, דאס איז א ענין פון בלי גבול טאקע, אבער עס איז א ענין פון אור, עס איז א ענין פון גילוי אלוקות בלי גבול, דער אייבערשטער אליין איז העכער פון דעם ענין פון בלי גבול, העכער פון אלע ענינים, דעם אייבערשטן אליין. איז אויב דער אור מצד דער אור מצד עצמו ער איז ער די ענין הגילוי די ענין הגילוי האט זיך זיין ענין וואס דער אור איז מגלה ס'איז נישט ווי דער אייבערשטער איז בעצמותו איז בשעת דער אור איז נישט נישט נמשך געווארן נישט אויפגעטאן דורך עבודת האדם איז וואס איז דער אור דער אור איז בלי גבול און דער רבי זאגט נאר אפילו אז דער אור העלפט ארויס א מענטשן אין זיין עבודה אבער וואס איז דער אור אליין דער אור אליין איז בלי גבול ער האט ארויסגעהאלפן א מענטשן דארט ברענגט זיך נישט ארויס ווי דער גאנצער ענין האור איז א הכשר צו דער מילוי הכוונה פונעם אייבערשטן ס'איז א ענין וואס איז נוגע צו כוונת העצמות, בשעת דער אור ווערט נמשך ווערט נמשך דורך עבודה, יעמאלט ווערט ווערט דער אור אזא מין סארט אור, דער גאנצער מציאות פון דער אור איז א הכשר כביכול ס'זאל דורכפירן די כוונת העצמות, איז דער אור האט קריגט אין זיך דער איכות כביכול פון דער בלי גבול פונעם אייבערשטן אליין, נישט נאר דער בלי גבול פונעם ענין האור פונעם ענין הגילוי אליין, דאס זאגט ער. וואס יעמאלט מיתוסף בהבלי גבול, ווערט ער מיתוסף בהבלי גבול. זאגט ער שהבלי גבול שבו הוא לא רק כמו שהוא מצד עצמו, וואס איז דער בלי גבול מצד עצמו? עצם האור שאין שייך בו צמצום וסילוק, אלא גם כמו שהוא מצד העצמות. אן אנדערע סארט בלי גבול אינגאנצן. דער טייטש נישט אפ וואס וואס מען רעדט אזא מין סארט בלי גבול וואס נישט שייך איז דעם ענין פון צמצום, ס'נישט שייך איז א ענין פון הפסק. רעדט נישט סתם אזוי דאס איז דער אלטימעט בלי גבול לכאורה.

זאגן בפ בפשטות ס'איז דא דער דער מ'זאגט דער גילוי איז א גילוי וואס האט נישט קיין הגבלות, אבער דער ענין פון חשך איז דאס א סתירה צו דעם אור, מצד דעם גילוי נישטא דעם ענין החשך, נישטא די ענין ההפסק, נישטא די ענין הצמצום, ס'איז דער ענין הצמצום איז נישט מבלבל כביכול דעם אור, מצד דעם בלי גבול פון עצמות איז אז דער צמצום גופא איז אור.

נישט נאר אין א גילוי א גילוי איז בלי גבול אבער דאס רעדט זיך אין אנדערע ערטער מער און די נקודה וואס דער רבי וויל ארויסברענגען דא איז נישט דעם עצם ענין אז ס'איז דא דער בלי גבול פון עצמות די עיקר וואס דער רבי וויל ארויסברענגען דא איז אז דורך דעם וואס דער המשכה ווערט דורך עבודת האדם איז ווערט דער אור אין אן אנדערע אופן אז דער אור איז איז נישט נאר בלי גבול מצד מצד מצד זיין אייגענער ציור כביכול נאר ער ווערט בלי גבול ווי ער איז מצד עצמות ולכן בנין המלכות

איז דער תלמיד פארשטייט די שכל הרב ווייל דער רב האט א כח א כח א שטארקע כח צו ממשיך זיין דעם שכל צו דעם תלמיד דערנאך פאראן אבער דאס איז דאס איז א מעלה וואס דער רב האט צו קענען ממשיך זיין דעם שכל אומעדום יא אפילו א תלמיד קטן קען דער רב געפינען ריכטיגע עצות צו ממשיך זיין זיין שכל זיין סברה צו וואס פאר א סארט תלמיד זאל נאר זיין. וואס איז איין סארט מעלה וואס א רב, איין סארט רב, דערנאך פארהאן א צווייטער מעלה, א רב וואס נישט נאר וואס ער האט א כח צו ממשיך זיין מסביר זיין זיין סברה צו אלע אלע סארטן תלמידים, נאר ער האט ער האט א חוש צו קענען מדריך זיין א תלמיד, ער קען אויפשטעלן א תלמיד זיינע פיס אז דער תלמיד אליין זאל קענען לערנען. איינער וואס האט א, דער רב וואס האט א כח צו מסביר זיין, געבן צו פארשטיין דעם שכל צו אפילו א תלמיד הכי קטן, און דער תלמיד וועט פארשטיין דעם שכל וואס דער רב זאגט. אבער לאו דווקא דער תלמיד אליין וועט אליין אויסלערנען זיך ווי צו לערנען, וועט אליין קענען קענען האבן קענען אויסאיידלען זיין זיין מח, דער רב'ס חוש איז אז ער קען אז ער קען ער קען ממשיך זיין זיין שכל צו אלע סארטן פלעצער, אבער נישט ער קען מחנך זיין די פלאץ, נישט ער קען ער מחנך זיין תלמידים, פאראן א צווייטער מעלה ער קען אויפהייבן יענעם, איז דער מעלה פון המשכה ממעלה למטה איז בשעת מען רעדט דער מעלה פון דער רב וואס ער האט בכח אז אז זיין סברות זאלן נמשך ווערן אומעדום, איז דער מעלה אין דעם איז אז וואס וואס פאר א שכל האט דער תלמיד דער תלמיד האט דער שכל הרב דער רב איז האט אין זיך אזא כח צו קענען ממשיך זיין זיין שכל צו אלע סארטן תלמידים איז וואס האט דער תלמיד דער שכל הרב האט דער תלמיד דאס א העכער שכל אבער דער תלמיד אליין קען נישט מחדש זיין און לערנען איז לגבי דער אור וואס געפינט זיך אין דער תלמיד דאס זייער א העכער דרגה אבער דער תלמיד אליין איז נישט נישט נתחנך געווארן ער אליין איז נישט געווארן א נישט געווארן איינער וואס קען לערנען אליין. זיינע חושים זענען נישט נזדכך געווארן, מה שאין כן אבער דער צווייטער אופן דער רב, נישט ווייל דער רב האט א כח ההסברה צו קענען מסביר זיין א שכל צו אלעמען, אבער ער האט א כח צו קענען אויפשטעלן א צווייטן, ער ווייס ווי אזוי מבטל זיין ביי יענעם זיינע וואס האלט אפ יענעם פון לערנען, ער ווייס ווי אזוי אים צו אויפהייבן, יעמאלט בשעת ער הייבט טאקע אויף דעם תלמיד, דער תלמיד וועט לערנען, קענען לערנען טאקע, ער וועט קענען לערנען זאגן סברות נישט לפי ערך דער שכל הרב, לפי ערך זיינע אייגענע סברות. וויפיל ער קען פארשטיין. און לגבי דער איכות הסברות וואס ער זאגט וועט דער צווייטער תלמיד זיין נידעריגער, אבער לגבי דער זיכוך כלי התלמיד, לגבי דער זיכוך כלי המקבל וועט דער צווייטער, איז דער צווייטער דרגה העכערע. איז אזוי אז אויב מ'זאגט למעלה איז פאראן די צוויי, איז פאראן ווי דער אייבערשטער'ס אור ווי זיין גילוי איז בלי גבול. דערפאר, בשעת ס'ווערט נתגלה דער בלי גבול פונעם אייבערשטן, קען דער אייבערשטער כביכול אנקומען אומעדום. איז דער אור אלוקי מאיר בכל מקום ומקום. אבער נישט אז דער יש זאל ווערן איידעלער, נישט אז דער תחתון זאל נזדכך ווערן, נישט אז דער וועלט, דער שטיקל טיש זאל ווערן א איידעלערע זאך, דער טיש איז א טיש, ער האט נישט קיין שייכות צו אלוקות, עס איז פארהאן א ענין וואס דער אלוקות קען מאיר זיין בכל מקום ומקום, אין וואס פאר א דרגה וועט מאיר זיין דער בלי גבול פונעם אייבערשטן, אבער דער וועלט איז נישט געווארן א וועלט וואס האט א שייכות צו אלוקות, דער וועלט איז געבליבן די זעלבע נידריגע וועלט פון פריער, נאר דער אור איז מאיר. און כ'מיין א צווייטער אופן, א צווייטער סארט מעלה, דער מעלה אין דעם איז, וואס מ'קען ארויסברענגען ווי דער תחתון אליין איז פארבונדען מיט'ן אייבערשטן. מזכך זיין דער וועלט און ארויסברענגען ווי דער וועלט אליין איז א כלי צו אלוקות. מגלה זיין ווי ער אליין איז פארבונדען מיט'ן אייבערשטן.

און מצד דעם אייבערשטן אליין קען זיך נתחבר ווערן די ביידע עניינים צוזאמען, אז מיט סיי דער מעלה פון אז ס'איז מאיר דער בלי גבול פון דעם אייבערשטן, און סיי דאס איז דאס איז אין א אופן וואס דער וועלט איז א דאס איז מזכך דעם מציאות פון וועלט. דאס קען זיין דער חיבור פון די צוויי עניינים, דאס איז מצד דעם אייבערשטן אליין, מצד עצמות, וואס ער איז נישט פארבונדען מיט די צוויי קוין.

ווי דער נברא אליין קען קען זיך אויסאיידלען, נישט דאס איז די ענין פון דער אור, משא"כ משא"כ אז דער אור ווערט נמשך פון דעם אייבערשטן אליין, דורך דעם וואס ער ווערט נמשך דורך דורך עבודת האדם, איז אזא מין סארט אור נישט מוגבל אין דער קו פון המשכה מלמעלה למטה, ס'איז אזא מין סארט אור וואס האט אויכעט אין זיך דער מעלה אז דער תחתון אז ס'קומט פון דער תחתון אויכעט. זאגט דאס איז נישט אויסגעטייטשט געווארן דארט דעם וואס איז דער הסבר פון דעם בלי גבול פון דער אור ווייל ער דארט נאר אויסן דארט דעם עצם ענין ארויסברענגען דער מעלה אין עבודת האדם מלמטה למעלה דאס וויל ער ארויסברענגען אז בשעת דער אור ווערט נמשך ווי ער איז דורך עבודה ווערט דער אור ווי ער איז מצד עצמות מצד עצמות איז דער אור נישט איז דער אור און דער כלי איין זאך דער מעלה מיטן מטה איז איין זאך דערפאר איז דער אור א בלי גבול אויכעט אויכעט אויכעט מצד דעם זיכוך המטה נישט נאר מצד המשכה מלמעלה.

ווייל אין דעם אור איז מאיר דעם בלי גבול ווי ער איז מצד העצמות, איז דער בלי גבול פון דער אור ווערט ווערט אויפגעהויבן. ס'איז א שווערע א שווערע מאמר אזוי אבער לאמיר אזוי. דאס זאגט ער פריער, הגם עס איז בלי גבול אבער ס'זאל מאיר זיין אין וועלט, לפועל לייכט עס נישט אין וועלט, פארוואס לייכט עס נישט אין וועלט, אויב ס'איז בלי גבול פארוואס איז נישט מאיר אין וועלט, לפועל. איז דער אור נישט בשלימות. וואס הייסט מוז נישט זיין? ער זאגט לפועל ממש איז דער אור נישט מאיר אין וועלט. וויבאלד ס'איז נישט מאיר אין וועלט איז פשט, עס פעלט עפעס אין דער אור.

דורך וואס ווערן די גילויים שלמעלה אז זיי זאלן זיין ווי זיי זענען מצד עצמות, אז זיי זאלן זיין נישט נאר ווי זיי זענען מצד זייער אייגענער ציור, נאר אז זיי זאלן זיין ווי זיי זענען מצד העצמות. מצד העצמות איז דער אור נישט קיין סתירה צו כלי, דער אור נישט קיין סתירה צו חשך. ווי ווערט דער ענין אויפגעטאן? דורך דעם וואס מען איז ממשיך דעם ענין דורך עבודת האדם.

פריער האבן זיי נישט געהאט דעם אור הבלי גבול, ווי איז נמשך געווארן צו זיי דעם ענין האור דורך דעם וואס משה וואס דורך עבודה איז דאס נמשך געווארן, איז דער דער אור וואס איז נמשך געווארן דורך זיי איז נישט קיין אור וואס איז נמשך געווארן מלמעלה, ס'איז אן אור וואס האט זיך וואס האט זיך אויפגעטון דורך אבידה, איז אזא מין סארט אור איז אין דעם מער דער בלי גבול פון עצמות. משא"כ ביי משה רבינו אליין, אבל בנוגע למשה, אין שייך לכאורה לומר שהמשכת הגילוי איז על ידי תפילתו. פארוואס שהרי משה הוא עשיר? דענין עשיר שמאירים אצלו בגילוי כל העולמות, כל הגילויים. אויב משה האט עס געדארפט אויסהארעווען איז ער נישט קיין עשיר, האט אים אים אור געפעלט, און ער האט דאס אויסגעהארעוועט דורך עבודה האט עס מעיר געווען. משה איז געווען א עשיר הייסט אז במהות איז ער געווען שייכות צו די ענין. ענין עשיר הוא שמאירים אצלו בגילוי כל הגילויים אפילו א גילוי עצמות אין סוף שלמעלה משייכות לעולמות. אין וואס פאר אופן האט מעיר געווען ביי משה רבינו די ענין פון גילוי עצמות אור אין סוף? נישט באופן וואס דורך עבודה איז דאס נמשך געווארן.

לכן כשחסר איזה ענין בכנסת ישראל, כמו שחסר ענין גם אצלו. דאס איז דער ערשטער בפשטות, מען זאגט משה רבינו איז רוען של ישראל, און וואס איז ער איז א פאסטעך פון אידן, און בשעת עס פעלט ביי זיי עפעס פעלט ביי אים עפעס. דער רבי גייט אפטייטשן מער פרטים. חסר ענין גם אצלו. ער זאגט נוסף לזה שהצער שלו על זה שחסר לישראל הוא צער גדול ביותר.

וויבאלד ער עס פארארט אים זייער שטארק יענעמ'ס מצב, האט ער צער כאילו ווי ס'וואלט ביי אים געפעלט, זאגט דער רבי אז ס'איז נאך מער, נאך מער דערפון, הנה גם החיסרון דישראל היה חיסרון שלו, משה רבינו איז דאך, זיין זיין מהות איז זיין א רוען של ישראל, רוען של ישראל איז נישט נאר וואס וואס מצד דעם וואס ער איז א רועה, פארארט עס אים וואס טוט זיך ביי אידן, און עס פארארט עס אים ביז ס'דערנעמט זיין פנימיות הנפש, ער איז בצער דערפון וואס ביי אידן פעלט, ווייל זיין גאנצע מהות איז צו זיי, איז צו זיי ארויסהעלפן, וויבאלד אז זיין גאנצע מהות איז זיי ארויסהעלפן. א רועה, ער איז א רועה, זיין גאנצע מהות איז זיין א רוען של ישראל, זיך מטפל זיין מיט מיט אידן, וויבאלד דאס איז זיין גאנצע מהות, און בשעת ס'פעלט ביי זיי עפעס, דאס נוגע ביי אים בפנימיות נפשו, א מענטש וואס זיין גאנצע חיות, זיין גאנצע חשק איז א נעמען קער פון א צווייטן, בשעת ביי יענעם פעלט, איז דאס פארהאקט עס אים, עד נקודת נפשו. רבי זאגט נאך ווייטער. דאס חיסרון דישראל היה חיסרון שלו. ער זאגט פארוואס כי משה וישראל הם חד. עס איז נישט צוויי מענטשן וואס איינער איז איז פאראנטווארטליך אויף דער צווייטער. עס איז איינער שטארק שטארק איבערגעגעבן צו דער צווייטער. משה וישראל הם חד. עס איז איין זאך. עס איז איין מהות. ובלשון רש"י שמשה הוא ישראל וישראל הוא משה. זאגט לכן הגם שמשה היה עשיר והאירו בו כל הגילויים מכל מקום כיוון שישראל היו חסרים הגילוי ורק על ידי עבודת תפלתו של משה נתחדש הגילוי לגבם איז גם לגבי משה נתחדש הגילוי על ידי תפלתו און איך וועל דא אפטייטשן א ווארט משה רבינו איז איין זאך אויב ביי אידן האט געפעלט האט ביי אים געפעלט ווייל ער איז נישט קיין צווייטע זאך פון אידן זיין מהות איז אידן זיין מהות איז ישראל. דאס איז זיין פנימיות. עד כדי אז דער רבי זאגט אינטערעסאנטע זאכן דא, הערה סיקסטי סעווען, זאגט אויב משה וישראל הם חד, וויבאלד ס'איז דא א חיסרון ביי אידן איז דא א חיסרון ביי אים, און ווי ווערט ער אנגערופן א עושר? דאס איז דער רבי אין א צווייטער מאמר.

אז לבו הוא לב כל קהל ישראל, ער איז דער לב פון א אידן, ס'הייסט אז משה רבינו איז, זיין מהות איז א אידן, דאס איז ענינו העיקרי, דאס איז זיין פנימיות'דיגע ענין, וכל המעלות שלו, כולל זה שהיה עשיר גם ברוחניות, דאס בחינת דעת עליון שמקבל מעתיק, הם טפלים, בחינת חיצוניות, לגבי זה שהיה רוען של ישראל. אזוי קען מען פארשטיין אז משה רבינו איז געווען א זאגט דער רמב ם זאגט מבחר מין האנושי דער רבי זאגט דארט דעת עליון דעתיק און וואס איז משה רבינו משה רבינו איז געווען דער דער נשיא דער העכסטע דרגת די העכסטע דרגה די העכסטע דרגה פון די העכסטע דרגה פון א צדיק די העכסטע דרגה פון נבואה און צו דערצו איז זיין תפקיד געווען אז ער איז א רוען של ישראל

נישט דאס איז מהותו ס'איז נישט וואס פריער איז ער געווען א זייער א גרויסער איד און מ'האט אים בוחר געווען זיין זיין א רוען של ישראל און דערפאר אלס רוען בדרך כלל דער רוען של ישראל קומט כתוצאה פון די מעלות וואס ער האט ער איז אזא איש מובחר מורם מעם און במילא איז ער אויכעט א רוען של ישראל זאגט פארקערט ענינו העיקרי איז דאס אז ער איז א רוען של ישראל.

זאגט, ועל פי זה יובן יותר שגם לגבי משה נתחדש הגילוי על ידי תפילה. אז ס'איז טאקע נתחדש געווארן, ס'איז נישט, אפילו אז מ'זאגט סתם אז דער מושג פון רוען של ישראל, אז ער איז זיך מצטער כאילו ווי, כאילו ווי ס'וואלט אים געפעלט, וואלט ער נישט געקענט פארשטיין דעם ענין אז. אז אז וואלט מען וואלט מען געקענט פארשטיין אז עס האט אז עס איז נישט געווארן דורך עבודה אבער בשעת מען גיבט דער בשעת דער רבי גיבט צו פארשטיין אז משה רבינו איז איין זאך מיט א איד און זיין פנימיות איז רוען של ישראל איז דאס וואס ער איז דאס איז איין זאך מיט א איד נישט נאר דאס איז נישט איינע פון זיינע עניינים דאס איז זיין פנימיות איז יובן עוד יותר שגם לגבי משה נתחדש הגילוי על ידי תפילה זה הגם שמצד העשירות שלו בבחינת דעת עליון האירו אצלו גם לפני זה כל הגילויים כי זה שהאירו אצלו כל הגילויים גם לפני זה מצד העשירות שלו דאס איז בחינת החיצוניות שבו. דאס איז געווען מצד די מעלות זיינע, און די מעלות זיינע דאס איז נישט דאס איז זיין חיצוניות, אבער וואס איז זיין פנימיות רוען של ישראל, און מצד דעם ענין איז נישט געווען די ענינים. אלס זיין אבל בנוגע לפנימיות שלו זה שהוא רוען של ישראל נתחדש הגילוי על ידי תפילה. ס'איז דאס וואס משה רבינו האט ביי אים מאיר געווען די דרגות אין עצם אור שלמעלה מסדר השתלשלות דאס איז געווען מצד די עשירות זיינע, מצד די מעלות זיינע.

מחשבה דיבור און מעשה איז ממולא מיט אותיות התורה, אבער אין רגש שבלב האט ער תאוות עולם הזה, אין דער נפש זיינע איז פארבונדען מיט מיט אנדערע זאכן, איז ער ממולא מיט אלוקות, זיין מחשבה דיבור און מעשה איז ממולא מיט אלוקות, אבער זיין דער עיקר מענטש איז דאך דער נפש, דער נפש האדם איז דאך שכל און מידות, זיין פנימיות, און אין זיין פנימיות איז ליגט ער אין א אנדער ארט.

און דאס איז געווען זיין איך, דער איך פון משה רבינו איז ישראל, דאס איז זיין איך, דאס איז זיין פנימיות, דער פנימיות זיינע איז א איד, וויבאלד ביי א איד האט געפעלט, איז אין זיין איך האט געפעלט דעם ענין, און ווי האט זיך אויפגעטאן געווארן די המשכה ביי זיין לגבי אים, איז דאס געווען דורך עבודה. לכן העילוי שנעשה בהגילויים דלמעלה די שנמשך על ידי העבודה הוא גם בנוגע למשה. מען וואלט געקענט זאגן דער ביאור דער עצם זאך וואס וואס ער איז זיך מצטער כאילו וואס ס'וואלט געווען זיין חיסרון און ער זאגט עס איז אז אפילו אז ער האט עס אבער עס גייט אים נישט איין דאס וואס ער האט עס ווייל ווייל א איד האט עס נישט א מענטש האט כביכול ער האט נכסים וויבאלד ביי יענעם פעלט און ער איז זיך מיט ער איז זייער שטארק איבערגעגעבן צו יענעם איז האט ער צער כאילו ווי ער האט נישט. הגם אז ער האט, אבער ער איז זיך מצטער כאילו ווי ער האט נישט. איז דער צער איז זיכער דאך כאילו ווי ער האט ווי משה רבינו האט נישט געהאט ער זאגט נאך ווייטער ער האט טאקע נישט געהאט ווייל וויבאלד אז משה רבינו איז רוען של ישראל משה משה און א אידן איז איין זאך איז משה רבינו נישט עפעס א באזונדערע מהות עפעס א איד וואס איז דבוק צום אייבערשטן זיין גאנצע מהות איז פארנעמען זיך מיט אידן נעמען קער פון אין א אופן אז אז זיי זענען זיין מהות ישראל משה וישראל הם חד איז משה רבינו'ס מהות איז א איד אז ביי א איד פעלט האט משה רבינו געפעלט

מען קען לערנען נאך נאר דער סעיף איז בהמשך צו פריער דערנאך סעיף ג' שוין נאך נאך עניינים זאגט אזוי כמו כן בנוגע הוא הוא באתפשטותא דמשה שבכל דור דער זעלבער זאך וואס דער רבי זאגט לגבי משה רבינו אז דער אז זאגט דער אמיתית עניין פון רוען של ישראל איז נישט נאר וואס ער פארנעמט זיך מיט אידן און נישט נאר וואס ער איז שטארק איבערגעגעבן צו אידן דאס איז זיין נאר זיין גאנצע מהות איז צאן מרעיתו דאס איז זיין גאנצע מהות נישט וואס ער האט, זיין מהות איז ראובן און ער פארנעמט זיך אויכעט מיט א צווייטער, זיין גאנצע מהות איז דער צאן מרעיתו, דאס איז זיין, אין דעם טראכט ער, אין דעם לעבט ער, אין דעם באשטייט זיין לעבן, אז אז צאן מרעיתו זאל זיין ווי עס דארף צו זיין, קיין אנדערע זאך אויסער צאן מרעיתו האט ער נישט, אט דאס איז זיין גאנצע מהות. במילא וואס פעלט ביי צאן פעלט עס ביי אים, ווייל זיין מהות איז דער צאן מרעיתו. זאגט כמו כן, איז כמו כן הוא באתפשטותא דמשה שבכל דור, אז ער זאגט דאך אתפשטותא דמשה שבכל דור, איז אזוי ווי וויבאלד דער משה רבינו איז עיקר ענינו געווען רוען של ישראל, איז אז מ'זאגט אתפשטותא דמשה שבכל דור, מיינט עס נישט די עניינים חיצוניים וואס משה רבינו האט געהאט. דער רבי זאגט דאך פריער, משה רבינו'ס פנימיות איז געווען דאס, ער איז געווען משה וישראל עם חד. אט דער ענין משה וישראל עם חד, אט דאס איז די מהות פון משה רבינו. איז אז ער זאגט אתפשטותא דמשה, מיינט נישט, אתפשטותא דמשה הייסט נאר דער נבואה פון משה רבינו, צו דער דביקות פון משה רבינו, דאס איז די חיצוניות, דאס איז עניינים טפלים פון משה רבינו. נישט דאס, נישט דאס איז משה רבינו. איז אז מ'זאגט אתפשטותא דמשה שבכל דור איז דער ענין פון משה רבינו וואס זיין גאנצע מהות איז געווען אידן, אט דער ענין איז נתפשט בכל דור. על דרך זה מורי וחמי אדמור בעל הגאולה, דאס דער מאמר איז געזאגט געווארן י ב תמוז, שעניינו העיקרי והפנימי הוא זה שהוא רוען של ישראל, ועניינם דישראל הם עניינו דער נשיא, אט דאס איז זיין ענין, דאס וואס דאס וואס זיי זייער זארגן אט דאס איז אט דאס איז זיין ענין.

שטייט אויכעט אז אז ביי די ביי די אלטע רבי געווען בשעת ער געווען אין תפיסה איז געווען ביי עם די בעל שם טוב מיטן מגיד בגוף איז לכאו' ביים אלטע רבי געווען ליכטיג ס'איז געווען אור בשעת'ן מאסר איז ויש לומר הביאור בזה דכיוון שעיקר עניינו של הנשיאים הוא זה שהם רועי ישראל נשיאי ישראל לכן ההעלם וההסתר בהמאסר שהיה בנוגע לישראל הוא העלם והסתר גם לגבי נשיאים.

כביכול דאס איז די אלטער רבי נישט געווען מוגבל און ער האט מסכים געווען אויף דער מאסר דאס איז געווען כביכול די חיצוניות אבער דער פנימיות איז געווען ווי אידן האבן גענומען דעם ענין דאס איז בפנימיות. אקעי, מ'וועט ענדיגן נעקסטע וואך די מאמר. אפשר מסכם זיין אביסל אויכעט. נאר זאג נאר אז אז פאר א מענטש האט א זאך בחיצוניות אבער בפנימיות האט ער עס נישט ניין זאג דער עצם זאך אז דאס איז בחיצוניות איז האט א מענטש א זאך ער האט עס איז עס מיינט נישט אז דער דער מענטש אליין האט עס נישט

איך האב פונקט געפרעגט אויב מ'מיינט דאס, אבער דער רבי אין די מאמר תפלה למשה, דארטן זאגט ער אז דער טעם פארוואס מ'רופט עס לכאורה אויב משה רבינו וואס איז זיין ענין איז אידן, און ביי אידן איז חסר, איז לכאורה איז ער נישט קיין עושר. דער רבי זאגט נאר וויבאלד ביי משה רבינו האט מער געווען ווי בעצם אידן זענען נישט חסר.

דאס איז א מציאות איז ביי אידן, דאס איז א מציאות איז ביי אידן פעלט, דאס וואס אידן פעלט למטה איז ווייל בשורש ומקור איז פארהאן א העלם, ס'איז פארהאן א העלם והסתר, ספירת המלכות און וכו', ס'דא א העלם דאס הייבט זיך נישט אן דא, ס'הייבט זיך אן מלמעלה, ס'נישט וואס דער רבי זאגט דארט נאר וויבאלד די משה רבינו איז וואס איז א אידן, אבער משה רבינו זעט א אידן מצד די פנימיות פון א אידן. פארשטיי נישט פונקט וואס דאס רעדט דער רבי אין יענעם מאמר ס'איז א גאנצע אריכות. ס'נישט וואס ס'נישטא קיין חשך. א איד ביי אידן איז פינצטער למטה. וואו הייבט זיך עס אן אז ביי אידן איז פינצטער למטה? נאר דארט אז דער בשורש ומקור פעלט עפעס. איז דער רבי רעדט דארטן אז משה רבינו אויך ווי א איד איז בחשך זעהט ער אז בפנימיות איז ער נישט שייך צו חשך. דאס איז דער רבי מסביר דארטן. ער האט געוואלט זאגן עפעס א צווייטע זאך, אז דער בשורש איז אלץ בשלימות. ס'איז דאך נישט אזוי. זאג, דאס דאס דארף פארשטיין, דאס זאגט ער דארט אין די גאנצע מאמר, תפלה למשה תשכ"ט, ער איז מציין צו די מאמר. פארשטייסט וואס איך זאג? ניין, זיין ענין איז די אידן. משה רבינו'ס ענין איז רוען של ישראל.